א גוטן ערב יום הקדוש, מענטשן פלעגן נישט זאגן דאס ווארט יום כיפור, ס'איז מורא'דיג, וועגן דעם הייסט אויכעט מסכת יומא, שטאט עס דארף הייסן מסכת יום הכיפורים, מען האט זייער געוואטשט צו זאגן דאס ווארט, אדער ס'איז קודם כל, ס'קען זיין ס'איז מעורר דינים אויכעט, אבער ס'איז זייער א הייליגע נאמען, על כל פנים. אונז עמיר דא אביסל רעדן וועגן דעם ענין פון יום כיפור. אין מסכת יומא, דף פ"ו עמוד א', שטייט אזוי, שאל ר' מתיא בן חרש את ר' אלעזר בן עזריה ברומי, מתיא בן חרש איז געווען איינער פון די תנאים, האט געפרעגט ר' אלעזר בן עזריה אין רוים, זאג מיר, שמעת האסטו אפשר געהערט ארבעה חלוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש? אמר האט ער אים געזאגט שלשה הן ס'דא דריי ותשובה עם כל אחד ואחד ס'מוז האבן תשובה ביי יעדע זאך זאגט ער עבר על עשה ושב אינו זז משם עד שמוחלין לו איינער האט עובר געווען אויף א מצוות עשה רוקט ער זיך נישט אוועק ביז מ'איז אים מוחל שנאמר וואס ס'שטייט שובו בנים שובבים ס'טייטש אזוי אז איינער האט חלילה נישט געלייגט קיין תפילין צו אז איינער האט עובר געווען דעם זמן קריאת שמע האט נישט געליינט קריאת שמע. געט ער א קלאפ סלח לנו, זאגט ער רבונו של עולם איך טו תשובה, איך וועל עס מער נישט טון, און פארטיג. ער דארף אינגאנצן נישט קיין יום כיפור, און ער איז שוין אויסגעגליכן מיטן באשעפער. טאמער אבער עבר על לא תעשה, עס האט עובר געווען אויף לא תעשה, ועשה תשובה, איז תשובה תולה ויום כיפור מכפר. תשובה הענגט ביז יום כיפור, יום כיפור איז מכפר, שנאמר כי ביום הזה יכפר עליכם מכל חטאתיכם. דאס מיינט צו זאגן אזוי, אז דער יום כיפור איז בעיסיקלי געמאכט נאר.

שנאמר ונגלה באזני השם צבקות אם יכפר העון הזה לכם עד תמותון. שוין, די גמרא רעכנט דא אויס וואס דאס הייסט א חילול השם. עס ברענגט די גמרא א רב זאגט אז איך זאל קויפן אין א סטאר פלייש און איך זאל נישט באצאלן איז א חילול השם ווייל איינער וועט מיינען אז איך האב נישט באצאלט איי מען שרייבט עס אויף אויפן אקאונט איט דזשאסט דאזענט לוק גוד.
יעצט רבי יוחנן זאגט כגון אנא. דמסגינא ארבע אמות בלא תורה ובלא תפילין, כ'גיי ד' אמות אן א תורה און אן א תפילין, רבי יצחק בריה דרבי ינאי אמר כל שחבריו מתביישין מחמת שמועתו, טוט אזאלכע זאכן וואס די חברים שעמען זיך, זיי שעמען זיך מיט וואסערע זאכן ער טוט. יעצט אביי זאגט אן אנדערן געדאנק, שטייט ואהבת את ה' אלוקיך, זאלסט ליב האבן דעם אייבערשטן, מיינט מען נישט דו זאלסט ליב האבן אליינס, נאר שיהא שם שמים מתאהב על ידך, אז דער אייבישטער זיין נאמען זאל געליבט ווערן דורך אט דעם מענטש ער פירט זיך ווי עס דארף צו זיין, וואס מיינט עס, שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ער לערנט, ער דאווענט, ער באדינט תלמידי חכמים ויהא משאו ומתנו בנחת עם הבריות, און ער האנדלט ערליך, איז מה הבריות אומרים עליו, וואס זאגן די מענטשן, אשרי אביו שלמדו תורה, אשרי רבו שלמדו תורה, אוי להם לבריות שלא למדו תורה, ראו כמה נאים דרכיו. מען קוקט אויף דעם פיינעם מענטש זאגט מען קוק ווי שיין זיינע וועגן זענען כמה מתוקנים מעשיו עליו הכתוב אומר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר ומי שקורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ואין משאו ומתנו באמונה ווער ס'באדינט תלמידי חכמים און ער לערנט און ער דאווענט און ער חזר'ט און ער האט נישט קיין משא ומתן באמונה ואין דיבורו בנחת עם הבריות און ער רעדט נישט בנחת עם הבריות מה הבריות אומרים עליו וואס זאגן די מענטשן אויף אים אוי לו לאביו שלמדו תורה אוי לו לרבו שלמדו תורה כמה מקולקלים מעשיו ווי פארדארבן זענען זיינע מעשים וכמה מכוערים דרכיו ועליו הכתוב אומר אויף אים איז דא א פסוק אין יחזקאל ל"ו באמר להם עם השם אלה ומארצו יצאו, דאס איז דעם אייבערשטנ'ס פאלק וואס זענען ארויסגעגאנגען פון זיין לאנד. יעצט אין די ענין פון מצות עשה'ס און מצות לא תעשה'ס איז דא צוויי חלקים, ס'איז דא בין אדם לחבירו און בין אדם למקום. בין אדם למקום איז זייער גרינג, ס'איז נישט אזוי שווער ווייל דער אייבערשטער וועט דיך פארשטיין. בין אדם לחבירו אז דו ביסט פוגע יענעם איז עס אן ערנסטער פראבלעם. יעצט לערנט אונז דא דער שלחן ערוך אין סימן תר"ו, שיפייס אדם את חבירו בערב יום כיפור, ובו ד' סעיפים און ס'איז דא פיר סעיפים די עיקר איז וואס דא שטייט, און ס'איז זייער וויכטיג, סעיף א' עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר עד שיפייסנו. עבירות שבין אדם לחבירו איז יום כיפור נישט מכפר ביז ער בעט אים איבער, ואפילו לא הקניטו, ער האט אים נאר דערצערנט, אלא בדברים. צריך לפייסו, ואם אינו מתפייס בראשונה, יחזור וילך פעם שניה, אז ער פרעגט די איש דארף ער אים בעטן ער זאל אים מוחל זיין, איז ער נישט מוחל דאס ערשטע מאל מוז ער גיין נאכאמאל, און ער מוז גיין שניה א צווייט מאל שלישית און א דריט מאל, און וכל פעם יקח עמו שלושה אנשים ער זאל אייביג מיטנעמען דריי מענטשן זאלן אים צוהעלפן אז יענער זאל מוחל זיין, ואם אינו מתפייס בשלושה פעמים אינו זקוק לו, טאמער האט ער דריי מאל איבער געבעטן און ער האט אים נישט מוחל געווען איז ער נישט מער. פאראנטווארטליך, מיהו יאמר אחר כך לפני עשרה שביקש ממנו מחילה, ער זאל מוסר מודעה זיין אז ער האט אים איבערגעבעטן פאר צען מענטשן האט ער נישט געוואלט מוחל זיין, שוין. נאכדעם איז דא די מורא. אין דעם רמ"א אין סעיף קטן א' שטייט ואם הוציא עליו שם רע, טאמער האט ער מוציא געווען שם רע, אין צריך למחול לו, איז ער אים נישט מחיוב מוחל צו זיין. זאגט דער מגן אברהם אין סעיף קטן ה' אין צריך למחול, משום, פארוואס? ווייל דאיכא דשמע בהוצאת שם רע. ס'איז דא וואס האבן געהערט ווי ער האט מוציא שם רע געווען ולא שמע בסיום, און ער האט נישט געהערט די ענדע, ונפק האי גברא מחשד איז דער מענטש איז ארויס פון חשד, אזוי זאגט דער מגן אברהם. יעצט למעשה איז דא אזוי, אונז אויף דעם גאנצן סימן טרעט מיר אונז שוין אלע יארן, כ'האב שוין מסביר געווען אמאל, ס'שטייט אה, דער אייבערשטער זאגט פאר ראובן'ען דו ביסט דער ערשטער וואס דו האסט אנגעהויבן צו טון תשובה, איז דאך די קשיא, איז דאך געווען פאר אים, ס'איז דאך געווען אדם הראשון, ס'איז געווען זיין זון קין, וואס עפעס איז ער דער ערשטער? מסביר געווען, זיי האבן געטון אן עבירה לשם עבירה, אדם הראשון, געגעסן פון עץ הדעת, קין האט געהארגעט הבל, פאר ראובן איז עס געווען אן עבירה מיט א לשם שמים, ער האט געקלערט ער וועט קומען ביינאכט און ער וועט ארויס ראטעווען יוסף, דאס אז אויף דעם העלפט אויך תשובה. דאס לערן מיר אונז פון ראובן, וואס הייסט לשם שמים? לשם שמים מיינט אזוי, חנה מיט פנינה, פנינה האט געהאלטן אין איין מצער זיין חנה, אבער זי האט געמיינט לשם שמים, זאגט יעדער מיינט לשם שמים, ווער מיינט נישט לשם שמים? סאו למעשה. דאס דארף מען אונז וויסן אז אונז האט מען פאלש געלערנט אלע יארן, מען האט אויסגעלערנט אזוי, מעגסט יעדן רודף'ן, מעגסט אויף יעדן צאמרעדן, מעגסט מוציא שם רע זיין, ווייל באמת זענען זיי דאך אלע שקצים, איך מיין מען האט גענומען דעם קדוש אהרן מען האט אים געמאכט, דעם הייליגן בעלזער רב מען האט אים געמאכט פאר א שייגעץ, פאר אן אויסגעוועפטן איד, דעם טשעבינער רב האט מען געמאכט פאר אן אפיקורס, ר' משה פיינשטיין אן עם הארץ, סאו בעסיקלי.
אין שולחן ערוך דאס וואס ס'שטייט אין מחבר אין סימן תר"ו, עבירות שבין אדם לחבירו אין יום הכיפורים מכפר, דאס רעדט מען דאך בין אדם לחבירו, מ'רעדט דאך נישט פון אויסגעוועפטע אידן, מ'רעדט דאך נישט פון אפיקורסים, אונז האט מען יעדן קאטעגאריזירט אן אפיקורס, די מינוט וואס דו האסט אים געקענט קאטעגאריזירן אז ער האט גענומען געלט פון די מדינה הייסט ער דאך אן אפיקורס, איז ער דאך שוין א שייגעץ מעג איך אים הרג'נען, ס'איז געווען ממש א מחיה וואס מ'האט געטון, וואו זענען מיר אנגעקומען? אזוי זענען מיר ליידער, זענען אלע געווארן כופרים בתורת משה, אזוי שטייט אז איינער איז מבזה א תלמיד חכם זאגט די גמרא, ווי דער סוף איז אז ער ווערט אן אפיקורס. אהרן און זלמן לייב גייען אונז איינרעדן אז דער אייבישטער כביכול חס ושלום מ'טאר עס נישט זאגן, זיין תורה איז נישט גענוג גרויס און גענוג שטארק פאר א ירושה פון פיר הונדערט און פופציג מיליאן דאלער, דעטס וואט דער טעלינג אס. קען נישט גיין צו קיין שום רב, פארוואס? גארנישט. דאס האט דער אייבישטער געגעבן פאר משה רבינו און דאס איז געווען א. צען טויזענט דאלערס אזוי ווי סמאל קלעימס קאורט חס ושלום עפרא לפומיה ביידע זאלן ביידע אויסגעריסן ווערן מען דארף זיי אין זינען האבן ביי ולמלשינים זיי האבן אראפגעברענגט כלל ישראל זיי האבן געגעבן א לימוד און א היתר א יעדער קען גיין בערכאות יעצט ס'איז געווען דא א פראבלעם ס'איז געווען דאס ווייבל קראוז זי הייסט דייטשאנד איז אריינגעגאנגען אין קאפישער בית מדרש דאווענען זי האט געוואלט ראש השנה דאווענען עטס האטס געהאט א רעכט איר ארויסצווארפן עס האט נישט קיין שום היתר. מען געגאנגען מ'האט איר ברבים מבייש געווען זאל ארויס גיין, וואס האט דאס מיידל באמת געדארפט טוהן, נחמיה האט איהר גערעיפט יארן, ער האט גערעיפט אנדערע מיידלעך אויכעט, וואס איז דער היתר צו נעמען אזא מיידל און ארויס ווארפן אזא ווייבל, און לאמיר גיין נאך ווייטער, מען האט מיך ארויס געווארפן פון אלע שילן, יעצט קענסט מיר זאגן אונטער וואסער א סמך? און איך האב דאס געוואלט אז סאמבאדי, דערס נאובאדי אין היז רייט מיינד וואס ס'קען עס נאך היינט אויספיגערן, ס'איז שוין דא רבנים וואס זיי ליידן, זיי האבן שוין צרות, זיי רעדן זיך איין ס'איז פון דעם, אזוי געזאגט, איך האף ס'איז נישט פון דעם, ווייל טאמער ס'איז פון דעם, דעמאלטס גייט דער חברה מאן א גאנג, ווייל איך בין נישט קיינעם מוחל, קיינער האט עס נישט געהאט א רעכט צו טון, דאס איז ארגער ווי הוצאת שם רע.
אבער למעשה, פארוואס האט מען עס געטון? ס'איז דאך דא א תורה, ס'איז דא א שולחן ערוך. ווייל מ'האט כופר געווען אין אלע פריעריגע רעבעס, מ'האט יעדן אוועק געמאכט. לאמיר זאגן ר' אהרעלע האט געהייסן גיין צו די בחירות, האסט אים קאטעגאריזירט אן אויסגעוועפטער איד. איך וויל וויסן וואס איז צעהלימער רב געווען די פראבלעם? צעהלימער רב האט דאך מיטגעהאלטן מיטן רעבן אלעס. ער האט זיך דאך געבויגן דעם קאפ, ער האט מורא געהאט, ער איז נאך געווען פון פון יוראפ, ער האט געוויסט וואס די שקצים קענען, וואס האט מען אים אונטער געברענגט, סאו דאס איז געווען אונזער סיסטעם, מען ברענגט יעדן אונטער, יעצט אז מען האט שוין נישט קיינעם, האט מען זיך ארויף געכאפט אויף צוויי עבודה זרות אויף אהרן זלמן לייב וואס זיי זיצן אין ערכאות, און זיי זאגן אז דעם אייבערשטנס תורה קען נישט פסק'נען פֿיר הונדערט און פֿופֿציק מיליאן דאלער חלילה, עפֿרא לפּומײהו פֿאַר בײדע? און זײ לערנען אױס יעדן אַז מע קען גײן צו ערכּאות, און איצעלע פּימפּ געבט צעטלעך פֿאַר יעדן, ברצותו מרחיב ברצותו מקצר, און קוק װאָס ס'איז פֿון אונדז געװאָרן יעצט. איך האַלט אַז די פּראָבלעם איז נישט אַהרן און זלמן-לײב. אַהרן און זלמן-לײב זענען דרעטליגערס, דער בעל-דבֿר האָט זיך זײ פֿאַרלײגט, װײַל װאָס זײ טוען גײט כּלל-ישׂראל נאָכטון, און ממילא װיל ער אױף זײ לײגן גרױסע כּוחות אַז זײ זאָלן זיך פֿירן שלא על-פּי תּורה. איך האָב נישט מיט זײ קײן פּראָבלעם, איך װיל נאָר װיסן, ס'איז דא נאך צוויי דריי הונדערט רבנים אין שטאט, ווי זענט עטס עטס זאלטס עפענען א מויל? פארוואס קומט קיינער נישט ארויס מיט א בריוו מ'האט גענומען א פרוי מ'האט זי ארויס געווארפן פון א שול מבזה געווען? פארוואס זאל זיך ענק דאכטן אז די מעשה פון קמצא בר קמצא ווי דער אייבערשטער האט חרוב געמאכט דעם גאנצן בית המקדש פאר א מענטש וואס מ'האט אים מבזה געווען, פארוואס זאל זיך ענק דאכטן אז היינט וועט עס דער אייבערשטער נישט טון? היינט וועט עס נישט שייך זיין ער זאל חרוב מאכן בית המקדש ווייל עס איז נישט דא אבער ער וועט עס זיכער נישט צוריק בויען. פארוואס זאלט עטץ מיינען אז דאס ווייבלס בלוט איז הפקר? קיינער איז נישט דארט געווען, אונז זעמיר נישט דארט געווען צו נחמיה האט איר יא בועל געווען צו נישט, וואס איך האב געהערט אין קארט וואס ער האט יא געטון געקויפט איר פוינטי בראז מיט אלע אנדערע שייגעץ שטיקן. און געזעסן אַכצן שעה מיט אַ איסור יחוד אַרײַנגעברענגט פֿון די קאָנטרי אויף ניו-יאָרק, דאָס איז גענוג ריזן, אַז יעדער זאָל גלייבן, אַז ס'איז עפּעס געשען, ווײַל פּאַלטי בן לייש לעבט שוין נישט, יוסף הצדיק לעבט שוין אויך נישט, און ממילא איז דאָ גרויסע חששות, אַז ס'איז יאָ געשען. סאָו בקיצור, ווי קומט זיך יעדער דאָ אַרײַנצומישן? איך האַלט, אַז אַלע רבנים זענען מחויבֿ אַרויסצוגעבן אַ בריוו, אונטערגעשריבן, אַז אונדז זעמער מוחה אויף דעם שייגעץ-שטיק, וואָס ס'איז געשען, אַז מ'האָט מבזה געווען אַ ייִדישע טאָכטער פֿאַר גאָרנישט. און דאס זעלבע שריי איך שוין צו ענק פינעף יאר עטס דארפטס ארויסגעבן א בריוו אז מ'האט מבזה געווען נחום ראזענבערג פאר גארנישט יעדער ווייסט שוין היינט ווי מ'האלט איינער זאגט מען האט אריין אין חתן סופר מאכט מען יעצט ווידיאוס איבעראל אוודאי דער טיפש וואס ער האט אונטער געשריבן זעהט שוין ווי ער האלט יעצט איך וויל ענק זאגן אונז האט מען אויסגעלערנט אייביג צו זיין א עזות פנים'ער ממילא מ'האט אונז אויסגעלערנט צו זיין א עזות פנים'ער זעמער געווען א עזות פנים'ער אבער למעשה איך וויל ענק דערציילן וואס איז יעצט געשען. א מורא'דיגע זאך. יעצט ס'איז דא, איך האב ענק שוין דערציילט איך בין געווען אין אויסטראליע איך האב געמאכט א מקווה און איך האב דארט גערעדט וועגן טשיילד סעיפטי ס'האט אנגעדרייט די שטאט האט קערט זיך איבער די גאנצע שטאט איז דא איינער פון די עלטערע רבנים וואס וואוינען דארטן ער איז א ליובאוויטשער דער ליובאוויטשער רב הייסט משה גוטניק און זיי האבן אנגעהויבן צו זעהן אז מען האט יעצט אויכעט באליידיגט נאך מענטשן און נאך מענטשן, מען האט יעדן אוועק געמאכט, זיי האבן אנגעהויבן צו זעהן אז דאס גייט נישט ארבעטן, ס'איז דא לאו סוטס דארט אויך, האבן זיי אנגעהויבן צו זעהן אז מען מוז מאכן א טשעינדזש. קיצור, ער איז ארויסגעקומען ענדליך מיט א בריוו, און ער האט אפאלעדזשייזט צו די אלע וויקטימס, און ער האט געזאגט מיר טרייען יעדן איינעם צו העלפן, און אבוויעסלי מיט געלט אויכעט, ווייל ס'איז דאך דא לאו סוטס, כ'האב ענק שוין געזאגט אז ס'איז דא דארטן א גרופע וואס הייסט צדק, די צדק גרופע. דעי טוט פאר עדוועקעיטינג פאר מענטשן פאר טשילדרען פאר אביוז זיי האבן באקומען דעם בריוו זיי האבן עס געפאוסט און זיי האבן געזאגט ממני ילמדו וכן יעשו זאגט זאגן זיי עס איז א מעידזשער ברעיקטרו עס איז א מיילסטאון אין פראטעקטינג טשילדרען עס איז א מעידזשער מיילסטאון און דאס איז וואס אונז דארף מיר אויכעט טוהן סאטמער גייט האבן לאוסוטס דאונט ווארי איטס גאנע סטארט איז למעשה ווי זענען אלע רבנים זאלן ס'איז דא א מחבר מחבר איז אין סימן תר"ו פון אור החיים מ'דארף יענעם איבערבעטן. אלעס וואס מען טוט דא, דאס איז אלעס בצדק? מען איז געלאפן נעכטן פאר די וואוטס, האט מען ארויסגעגעבן זייערע מיעסע צעטלעך, נאר וואס מען האט געטון, איך האב זיי געלאזט, ווייל איך האב געקענט באשטיין זיי זאלן טון וואס זיי ווילן, יעצט האבן זיי אזא פראסק, זיי זענען אזוי אויסגעשפילט, יעצט האבן זיי נישט וויאזוי צוצוקומען צום נייעם דיסטריקט אטורני, אנגעשמירט יענעם מ'האט געוויזן א שלאנג, דא דארט איינער משה פרידמאן קלעבט פלעקאטן אין בארא פארק, פרעגט אים איינער, מיט וואסערע רעכט טוסטו דאס? זאגט ער איך ווייס, מ'באצאלט. דאס איז דאך דא די זאך, מ'האמער געבויעט קרית יואל ווייל די ציונים האבן באצאלט פינף מיליאן דאלער. איך געב אסאך קרעדיט, כ'האב געזאגט ס'איז דא איין ערליכער איד וואס ער גייט נאך דעם רבינ'ס שיטה, ס'איז רבי אלטר משה גאלדבערגער, ער איז געקומען אין פראנט פון משה דוד נידערמאן'ס הויז און ער האט פראטעסטירט דו שייגעץ דו מנוול, דו מעגסט הייסן מ'זאל וואוטן פאר די אלע שמוציגע קאנדידאטן, ער האט געמאכט א גוטן פראטעסט, באמת די זעלבע קען מען טוהן אין פראנט פון יעדן רב וואס ער האט אונטערגעשריבן, נאר איך האב נישט, דאס איז נישט מיין מלחמה, מיין מלחמה איז אז יעצט גייט עטץ זעהן ווי. ביטער ס'עט זיין אז מ'עט טאטשן א קינד. די סוויטהארט דיעלס וואס טשארלס היינס האט געמאכט וועט נישט זיין מער. און ס'ווייזט סאטמאר איר זענט גארנישט, איר זענט א קליפה טמאה וואס איר זענט כופר אינעם אייבערשטן און זיין תורה און דערפאר צאלט אייך דער אייבערשטער צוריק. עטץ גענומען א גאנצן בלאק וואוט און עטץ געהייסן מ'זאל וואוטן און ווי זענט עטץ אנגעקומען? סאו איך האלט אז מ'דארף נעמען יעצט געהעריג צאמזעצן. אלע רבנים און ארויסגעבן א בריוו און איבערבעטן דאס ווייבל און איבערבעטן אלע רשעות וואס מ'האט געטון ביז יעצט, כ'מיין עטס ווייסט זיך עטס טוטס רשעות עטס זענטס ראנג ווען מ'האט דעם קלויזענבורגער בית מדרש אויף לי עוועניו צו צעמזיקט האבן זיי גארנישט געטון מער ווי ארויפגעשריבן לעילוי נשמת רבינו יואל בהרב חנניה יום טוב. צען מינוט שפעטער איז געקומען א טעלעפאן קאל פון איינער מעין איד אין סאטמאר וואס ער הייסט ר' לייביש לעפקוויטש און געזאגט נעמטס עס אראפ איך געב ענק דא וויפיל ס'קאסט צו פיקסן סא און למעשה האט ער איינגעצויגן פופציג אלף פארשטייסט איז מען דארף יענעם מפייס זיין אויסער דעם וואס דו האסט אים באצאלט יענער געהאט עגמת נפש מיט אלעם. דאס האט מען ליידער אונז נישט אויסגעלערנט, דערפאר מען אזא צעלאזטע קאמיוניטי יעצט. טאמער די רבנים טוען עס נישט, זיי גייען ווייטער אויף זייער וועג וואס איינער האט מורא פארן צווייטן, העט מען נאך די רבנים הרג'נען אינמיטן די גאס. וואטש ענד סי. ס'עט קומען צו אזא מצב אז א רב העט אפבאגנבענען איינעם געלט צו כדומה, יענער העט אים אפהרג'נען. עטס מיינסט נאר אייזיק לעפקאוויטש קען טרייען צו הרג'נען משה גבאי'ן? ס'איז דא אסאך אייזיק לעפקאוויטשעס אין סאטמאר. ס'איז צאמגעלאפענע ווילדע פערד עניוועי. סאו יעצט לאמיר גיין דא צו די זאך. ס'קומט פאר יום כיפור דארף מען יעדן איבערבעטן. ס'וועט דיר נישט העלפן קיין מעשות ווייל דו האסט אים איינגערעדט אז יענער איז א ציוניסט, ער איז פארכאפט. און יעצט איז דא איינער וואס ער איז א גוטער ידיד מיט א רב, ער שטיצט אים אפילו אבער ער האט אים אויפגעהערט צו געבן שטיצע. ער זאגט אים וואס א רעכט האסטו געהאט אונטער צו שרייבן אויף נחום ראזענבערג? זאגט ער ער פארשעמט מענטשן. זאגט ער וועיט א מינוט דער מענטש האט נישט פארשעמט קיינעם. דער מענטש האט בסך הכל געזאגט אז מען זאל וואטשן די אינגעלייט טארן נישט זיצן דא אין שטאט אליינס, און די ווייבער טארן נישט זיצן אין קאנטרי אליינס, ער האט קיינעם נישט, דעמאלטס האט עטס ענק זענט איר צעווילדעוועט געווארן, דער איז נאטינג ראנג וויט דעט, זאגט ער איך וויל דיך פרעגן, קול מבשר איז מזיק טויזענטער און צענליגע טויזענטער קינדער יעדן טאג, יעדע שמוץ גייט דארט ארויף, ווער ס'איז ווער ס'איז א קענדידעט וואס וויל ס'זאל חתונה האבן יונגלעך מיט יונגלעך זכרים מיט זכרים נקבות מיט נקבות, זענען מזיק דער קול מבשר איז מזיק. יעדע אידישע שטוב נאר וואס? קול מבשר צאלט פעי אפס פאר די סיקריקן חברה. דו האסט גענומען א מענטש האסט אים גערודפ'ט פאר גארנישט און ארויסגעגעבן א חרם ווי קומט דא אריין א חרם? אויב א חרם דארף איצעלע פימפ האבן דעם ערשטן חרם וואס ער האט שוין אנגעטון אלץ רשעות. סא עניוועי. למעשה זאגט דער רב ער קען גארנישט טון ער האט מורא ער האט מורא ער האט מורא. אונז האמער נישט קיין רבנים אונז האמער פחדנים. דא האמער נאר רבנים. יעצט עס קומט א צייט אזוי ווי פאר יום כיפור איז אזוי די גרויסע שקצים רבנים. למשל, איך ווייס אייזיק לייכנשטיין צו זיין ברודער דער דוד לייכנשטיין, די גייען נישט טוהן גארנישט ווייל זיי לעבן פון קהל, זיי גנב'נען ביי קהל און ממילא דעי קאדנט קעיר לעס.
אבער ס'איז דא ערנסטע רבנים אין שטאט, וויאזוי שיקט מען נישט א בריוו פארן קאפישער רב אונז זעמער מוחה אז דו האסט געלאזט ארויסווארפן א אידיש קינד פון דיין בית מדרש. שוין, דאס איז בנוגע לגבי איבערבעטן יענעם, יעצט וויל איך רעדן אביסל. פונעם ענין פון יום כיפור. דאס יאר גייט זיין א ספעציעלער יאר יום כיפור, מען דארף נאר זען די השגחה פונעם אייבערשטן. ס'ווערט געברענגט אין פרשת חוקת, שטייט אזוי, ס'איז אין קאפיטל כ א פסוק י ג, משם נסעו פון דארט האבן זיי זיך געצויגן ויחנו זיי האבן גערוהט מעבר ארנון פון יענע זייט ארנון, אשר. במדבר וואס איז אינעם מדבר, היוצא מגבול האמורי וואס דאס איז ביי די גרעניץ פון אמורי גייט ארויס דער דער מעבר ארנון, כי ארנון ווייל ארנון איז א גרעניץ שטאט, ס'איז די גבול מואב, בין מואב ובין האמורי, איז שטארט דארט ארויס א שטיקל אריבער די גרעניץ, אזוי ווי רש י איז מסביר אז א רצועה גייט ארויס פון די גרעניץ ווייל זעט אז ס'איז געווען א גרויסער בארג, האט מען צוטיילט די גרעניץ אזוי ארום דעם בארג, גייט ארויס אזא שטיקל רצועה. יעצט זאגט דער חומש ווייטער אין פסוק י ד, על כן יאמר, וועגן דעם וועט מען זאגן בספר מלחמות השם, את והב בסופה, איז זאגט רש י דא מסביר אויף דעם רי, און אויף די ניסים וואס איז געשעהן דארט,

אזוי ווי מען דערציילט די סיפור פונעם ים סוף, אזוי דערציילט מען אויך די ניסים פון נחל ארנון, ס'איז געווען א טייך וואס האט געהייסן נחל ארנון, דארט איז אויך געווען גאר גרויסע ניסים, יעצט וואס וועט עטס מיינען איז דארטן געווען ניסים? אז ס'איז געווען א טייך מיט וואסער? ניין בכלל נישט, נאר וואס זאגט רש י מה הם הניסים, וואס זענען געווען די גרויסע ניסים? איז די ניסים זענען געווען ואשד הנחלים. ס'האָט זיך געגאָסן אַ טײַכן פֿון בלוט און פֿון אבֿרים פֿון די אמורי. װאָס איז געװען? זײ האָבן זיך באַהאַלטן דאָרטן צװישן די בערג, װאָס איז געװען ריזיקע הױכע בערג, און אַזױ װי די ייִדן האָבן געדאַרפֿט דורכגײן אונטן אין דער װעלי, נישט אױבן אין די בערג, האָבן זײ געקלערט, דאָס איז דאָך די בעסטע זאַך, די ייִדן װעלן גײן אונטן. און אונז וועלן מיר אראפווארפן איינס נאכ'ס אנדערע אויף זיי שטיינער און זיי וועלן אלע געהארגעט ווערן און זענען אזוי נאנט געווען איינס צום אנדערן אז א מענטש האט געקענט שטיין אויף איין זייט בארג און רעדן מיט זיין חבר אויפן צווייטן זייט בארג און דער וועג גייט דורך צישן דעם טייך. איז געגאנגען דער אייבערשטער האט דאך נישט געוואלט אז אידישע קינדער וואס זאל זיך חלילה הרג'נען איז געגאנגען דער אייבערשטער און ער האט צאמגעשטעלט ביידע בערג אזוי ווי א שפחה, היוצאת לקבל פני גבירתה, א דינסט גייט ארויס און זי מקבל דעם הער, און דער אייבערשטער האט עס צוזאמגעשטעלט ביידע אינאיינעם, יעצט ווי האט ער עס צוזאמגעשטעלט? ער האט עס צוזאמגעשטעלט אויף די זייט פון מואב, ווייל דאס איז דאך דא די צוויי בערג זענען דאך ביי די גרעניץ צווישן מואב און צווישן אמורי. און ס'האט צוקוועטשט די אלע גוים וואס האבן זיך דארט באהאלטן, און ס'האט זיי אלע אויסגעהארגעט. נאכדעם האט דער אייבישטער געמאכט נאך א נס, אז ביידע בערג האבן זיך צוריק צו צוטיילן, און זענען צוריק געגאנגען וואו זענען געווען, און די אידן האבן אנגעהויבן צו זען אז עפעס גייט דא פאר, ס'רינט דא בלוט, אברים, קישקעס, געדערים, צוקוועטשטע מענטשן, וואס איז דא געשען? ומשם בארה, און דארט איז געווען א ברין. וואס דער אייבישטער האט געזאגט פאר משה רבינו ער זאל דארטן צאמזאמלען די אידן און ער'ט זיי געבן וואסער. בקיצור ומשם און פון דארט בארה איז געקומען די אלע אייברים צו רינען אין די ברינען אריין, האט דער אייבישטער געזאגט, כיצד, וויאזוי איז דאס געשען, אמר הקדוש ברוך הוא זאגט דער אייבישטער, מי מודיע לבני, ווער וועט זאגן פאר מיינע קינדער הניסים הללו די ניסים, המשל, אומר די משל זאגט נתת פת לתינוק, האסט געגעבן ברויט פאר א קינד הודיע לאמו, זאג פאר די מאמע זאל וויסן דאס קינד האט שוין געגעסן, זאגט ער, איז וויאזוי האט דער אייבערשטער געמאכט אז מען זאל וויסן די ניסים, איז לאחר שעברו ווען די אידן זענען דורך געגאנגען, חזרו ההרים למקומם זענען די בערג צוריק געגאנגען, והבאר ירדה לתוך הנחל די ברין איז אריין גערינען אינעם טייך, והעלתה משם ס'האט דארט ארויף געברענגט, דם ההרוגים, דעם בלוט פון די געהארגעטע וזרועות און זייערע הענט, ואיברים ומוליכם סביב המחנה, ס'האט עס ארומגעפירט ביז לעבן מחנה ווי די אידן זענען געגאנגען וישראל ראו, און די אידן האבן עס געזען ואמרו שירה. יעצט וואס האבן זיי געזאגט? זיי האבן געזאגט, אין חומש שטייט ווייטער אין פסוק י"ז, אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה. אז די באר האט ארויסגעגעבן פונעם די באר איז ארויפגעגאנגען פונעם טייך און ס'האט געוויזן פאר די אידן די גרויסע ניסים און פון וואנעט ווייס איך אז דורך דעם באר זענען זיי עס געוואויר געווארן ווייל ס'שטייט ווייטער אין פסוק ומשם בארה איז דאך א קשיא וכי משם היתה פון דארט איז דען געווען די ברין והלא בתחילת ארבעים שנה היתה עמהם ס'איז דאך געווען אנפאנג פון די פערציג יאר אלא שירדה.

איז געגעבן פארדעם אין אנפאנג פון די פערציג יאר ומה ראה ליכתב כאן וואס עפעס שטייט עס דא ומשם בארה אלא הענין הזה נדרש למעלה הימנו אז דאס איז די גרונד וואס דער אייבישטער האט געוואלט אז מען זאל זען די גרויסע נס דעם אייבישטענס וועגן דארף מען זייער זייער זיך אריין טוהן צו פארשטיין וויאזוי ער פירט די הנהגה מיט גוטס דער תניא זאגט נודע בשערים בעלה ברענגט ברענגט ער דעם זוהר כל חד וחד לפום מאן דמשער בליביה, יעדער איינער וויפיל ער קוקט אריין אין השגחה פרטית און אין די ניסים וואס דער אייבערשטער טוט מיט יעדן איד, ער דארף זיך נאר אליינס פלאגן עס צו זען. דער אמת איז, פון יעדע נעגעטיווע זאך קען מען זען דעם פאזיטיווע זאך. אסאד זיצט אין סיריע און ער האט קעמיקעל וועפענס, ער וואלט געקענט אונטערברענגען האלב מדינת ישראל, ליידער. פארוואס ער האט עס נאכנישט געטון? ווייל ער בויעט זיך אויף נאך שטערקער. האט אים דער אייבישטער דארט אריין געלייגט א גאנצע מלחמה, ברידערליכע מלחמה, און ער האט געשאסן די וועפן, נארמאל אז ער האט עס געשאסן איז געגאנגען אמעריקע מיט די גאנצע וועלט זיי גייען אים אומברענגען מיליטעריש, זיי גייען נישט אריין נאר אים אומברענגען, עכ"פ האט נישט געקענט צאמשטעלן א וועלטס קאאלישן, דער פרעזידענט וויל יא אריין גיין און דער קאנגרעס לאזט נאך נישט אריין גיין. ס'טוט זיך. יעצט וואס ווייזט דאס אונז? דאס ווייזט אונז אין וואסערע א געפערליכע סכנה די גאנצע מדינת ישראל איז. ס'איז מ'קען צוקומען זייער גרינג, און אז מ'שיסט עס אויס שטארבן טויזענטער מענטשן מיטאמאל און ס'לאזט נאך איבער א שלעכטן געז. סאו עט די ענד אוו די דעי וויל אונז דער אייבערשטער ווייזן אין וואסערע א סכנה מ'איז און ווי ליב ער האט אונז אז ער טוט אונז שיצן פון די אלע רשעים. יעצט האט אמעריקע געוואלט גיין אין מלחמה, דערווייל ער האט מורא אסאד אז אמעריקע וועט אים אפווישן דארטן, קודם האט ער געסטראשעט צו שיסן אויף מדינת ישראל, אבער מען קען זיך נישט מאכן מיט דעם צו טוהן ווייל אם נישט אם כן אין לדבר סוף. למעשה אבער פלוצלינג איז אריין געגאנגען א משוגעת אין אים, דער אייבערשטער פירט דאך לב מלכים ושרים ביד השם, ער איז מסכים, אז די אינטערנעשאנעל קאמיוניטי זאל קומען און אויסרוימען אלע כעמישע וואפן וואס ער האט. עטס ווייסט וואסערע א חסד השם דאס איז? די צוויי בערג, רוסלאנד אמעריקע, די גרויסע בערג, די דזשייענטס, דער אייבערשטער האט זיי צוזאמגעשטעלט און ער האט אריינגעגעבן אסאד אין קאפ, איך גיי נישט. האלטן מער די כעמישע מ'זאל אלעס ארויסנעמען, ס'וועט נעמען יארן ביז ער וועט זיך צוריק בויען, אבער קודם פילט ער אז דאס איז זיין בעסטער וועג, דאס איז געשען ממש פאר יום כיפור. איך וויל פרעגן דעם עולם, איז נישט יעצט קיין צייט מתבונן צו זיין אביסל וואסערע א חסד דער אייבערשטער טוט מיט אונז? חזקיהו המלך האט אים דער אייבערשטער געוואלט מאכן משיח און ער האט אים נישט געמאכט ווייל ער האט נישט געזאגט קיין שירה איז נישט קיין צייט אונז זאל מיר יעצט לויבן דעם אייבערשטן און זאגן הייליגער באשעפער אונז האמיר אליין נישט געוויסט אין וואסערע א סכנה מיר זעמיר און קוק ווי שיין דו האסט אונז ארויס גענומען פון די סכנה. דאס איז א ספעציעלער יום כיפור וואס אונז גיימיר יעצט צו, ביי דעם יום כיפור קענמיר אונז אויספועלן אזאלעכע זאכן וואס מען האט נאך קיינמאל נישט אויסגעפועלט אין א יום כיפור, די התגלות, פונעם אייבערשטן און די ליבשאפט וואס דער אייבערשטער ווייזט אונז ארויס און ער בעט אונז קינדערליך איך האב ענק ליב קומט צוריק צו מיר דער אייבערשטער זאגט שובו אלי ואשובה אליכם העבטס אן עס וועט זיך אויך טון. מ'זאל אויסנוצן דעם הייליגן טאג מיט אזא מין ליבשאפט צום אייבערשטן אז אזאנס ווי דאס איז נאכנישט געווען ביי קיינעם. און דעמאלטס וועט מען אונז קענען פועל'ן אז דער אייבערשטער וועט אונז ווייזן רחמים וחסדים, טאמער נישט וועט מען זיין אזוי ווי חזקיהו המלך איז געווען דער הייליגסטע פון די הייליגסטע וואס איז געווען, אין זיין צייט איז נישט געווען קיין קינד וואס האט נישט געקענט הלכות טומאה וטהרה, און וואס איז געווען דער סוף? ער האט נישט געזאגט קיין שירה. דער אייבערשטער האט אים אויסגעהיילט פון זיין קראנקהייט, און נאכדעם איז געווען דארטן די גרויסע מלחמה, דער אייבערשטער איז געקומען ביינאכט ביי חזקיהו און האט אומגעברענגט דעם גאנצן מיליטער פון סנחריב, און האט פארגעסן צו זאגן שירה. רבותי זענען מיר אסאך שולדיג דאס יאר פארן אייבערשטן, און יעצט לאמיר גיין ווייטער, יום כיפור איז א יום טוב פון לפני השם תטהרו מען מוז זיך רייניגן, איך רעד יעדעס יאר און איך וויל דאס יאר אויך רעדן, ס'איז זייער א וויכטיגע זאך, אז די אידישע טעכטער די וואס זיי האבן נעגלעקטעד צו גיין אין מקווה און זיי האבן נעגלעקטעד צו פרעגן שאלות פון די רבנים, שאלות אויף מראות, און וואס זיי האבן נעגלעקטעד צו צייכענען די יום הוסת און זיי האבן נעגלעקטעד צו ציילן געהעריג חמשה ימי טומאה אדער ווי די ספרדים פיר ימי טומאה און נאכדעם א הפסק טהרה און שבעה נקיים און נאכדעם בדיקות און נאכדעם חפיפה און טבילה, די וואס זיי האבן דאס נעגלעקטעד איז זייער וויכטיג מען זאל צוריקקומען צום אייבערשטן. פאר דעם נס אליין וואס דער אייבערשטער מאכט אונז יעצט, אז מען דארף נישט דורכגיין ארץ ישראל ס'זאל פאלן למחצה ולשליש ולרביע פון כלל ישראל, פאר דעם אליין דארף מען זיך איבערדרייען און זאגן הייליגער באשעפער איך זע דיין התגלות, און איך הייב אן צו זאגן אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר ענו לה ס'זאל ארויף קומען די ברין, די ברין, ווייסט וואס א ברין איז? א ברין איז א מקווה, באר דאס איז א מקווה. סאו ס'איז זייער זייער וויכטיג קינדערלעך טייערע. אז מען זאל זיך צוריקקערן צום אייבערשטן אין די ענינים אפילו מען איז פארקראכן, איך האב ענק שוין געזאגט אונז פעלט צוואנציג פראצענט פון אידישע ווייבלעך אין מקווה, יעדער וועט זאגן זענען שוואנגער, איך ווייס אויכעט, יעצט נעם מיר אלעס אין קאנסידערעישן, ס'איז שוין ווידער געווען א טעלעפאן קאל א צוויי טאג צוריק צו מיר הרב נחום ווי איך האב טאקע מזניח געווען דעם גאנצן ענין פון טהרת המשפחה, און זי פרעגט מיך צוויי זאכן, קודם וויאזוי קומט מען צוריק, ווייל ס'איז טאקע שווער צוריקצוקומען, כ'וועל דיר מסביר זיין פארוואס, למשל אז זי איז שוואנגער. יא, וואס טוט זי יעצט? וואס טוט זי יעצט? זי מוז זיך פורש זיין פון איר מאן וועגן פולטת שכבת זרע. מיינען זי מוז ווארטן פיר טאג אדער פינף טאג די ספרדים צו די אשכנזים, און נאכדעם דארף זי מאכן הפסק טהרה, און נאכדעם דארף זי ציילן שבעה נקיים, מאכן בדיקות און נאכדעם גיין אין מקווה. און נאכדעם פרעגט זי וואס איז מיט די צוויי קינדער וואס זי האט שוין, זאג איך אים ליסן, יעצט קען מען דעם זייגער נישט צוריק דרייען. על כל פנים, מען דארף איש את רעהו יעזורו, מען זאל פארשטיין ס'איז דא צוויי זאכן, ס'איז דא טהרה און ס'איז דא נקיות, אסאך פרויען זאגן אה דאס איז נאר געווען אין די צייט פון אמאל, מ'האט געמאכט א מקווה, ס'איז נישט געווען קיין שאוערס אין יעדע הויז, וואש דיך גוט אפ מיט א שאוער, דארף מסביר זיין. דעם לשון הרמב"ם אז א פרוי וואס האט זיך נישט געטובל'ט אין א מקווה כשרה אפילו עבר עליו כל מימות שבעולם הרי היא בנדותה, קענסט מאכן א שאוער א טשאקוזי קענסט מאכן וואס דו ווילסט דו ביסט א אשה נדה אן דעם וואס זי טובל'ט זיך אין מ' סאה מי גשמים, זי מוז זיך נישט טובל'ען אינעם מי גשמים אליין זי קען זיך טובל'ען ווען ס'איז מושק אויכעט אבער ס'מוז האבן א מקור הטהרה אדער פון מ' סאה מי גשמים אדער פון א מעיין. און טאמער נישט איז זי נישט ריין. און לאזט נישט אריין די נארישע זאך וואס די פרויען האבן אויסגעטיפלט, זיי האבן אויסגעפיגערט, אזוי ווי אין דער אלטע היים איז דאך נישט געווען אין יעדן הויז קיין באד, האט מען געמאכט א מקווה, א צענטראלע פלאץ ווי ס'איז געווען דארטן וואסער. עטס האט'ס א גרויסן טעות, די וואסער פון די מקווה האט געשטינקען, ס'איז געווען שמוציג, נאכדעם ווען מ'איז ארויסגעקומען איז מען געווען איין שטיק שמוץ, אבער מ'איז געווען טהור, מ'איז נישט געווען נקי. נקיות איז נישט געווען אבער מ'איז געווען טהור. וועגן דעם זאג איך אז ס'איז געווען שמוציג ווייל די גמרא זאגט אין מסכת שבת מ'האט גוזר געווען יו"ד ח' דבר ווייל מ'פלעגט די מקוה געווען מים סרוחים און מ'האט ארויף געגאסן אויף זיך מים שאובין אפצואוואשן האט מען געזאגט לא זה מטהר אלא זה מטהר סאו א מקוה דארף נישט זיין זויבער. ס'איז דא א מעשה פון הייליגן בעלזער רב ס'איז געווען פאר יום כיפור און ס'איז געווען טויזענטער מענטשן אין בעלז אין די מקוה ס'האט געשטינקען און ס'איז געווען אסאך פעטן צעלימער רב האט אמאל פארציילט ס'האט געהאט אפאר אינטשעס פעטן עס איז געווען עפעס א איד וואס האט געזאגט איך גרויל מיך אריינצוגיין, בעלזער רב האט עס געהערט האט ער געזאגט די מקווה שטינקט, די מקווה איז טהור, דו שטינקסט, און דער איד איז געווארן א איד וואס האט געשטינקען א גאנץ לעבן האט נישט געקענט שטיין אין זיינע ד' אמות, ס'איז דא צוויי זאכן ס'איז דא קלענלינעס און ס'איז דא טהרה, טהרה מיט קלענלינעס האט גארנישט צו טון, די קלענלינעס הייסט נקיות און טהרה הייסט מען זאל זיך רייניגן, און מען דארף אנהייבן צו גיין אין א מקווה און מען דארף וואטשן. די טעג פון די וסתות. איך רעד היינט מיט אינגעלייט, איך מיין די וואס זיי ווילן רעדן, איך מיין נישט די וואס זיי האלטן אז איך בין אין חרם, איך זאג זיי כ'האב געמאכט א ספר אויף וסתות ס'איז זייער א וויכטיגע לימוד, איך קען אייך זאגן בנאמנות פאר יום הקדוש, פינף און ניינציג פראצענט ווען איך פון אינגעלייט ווען איך רעד פון זיי פון דעם ענין וסת ווייסן זיי נישט וואס דאס איז, איינער פרעגט מיך דו רעדסט פון די וועסט סייד צו פון די איסט סייד, דעי נאו נאטינג וואטס פלייאינג. און ווי איז אונזער חינוך? ווי זענען די סאטמארע מורה הוראות? ווי זענען די יונגעלייט וואס איז סופאוזינגלי די משמרת הצניעות חברה? זאל זיך אומקוקן אויף יעדן יונגערמאן. אקעי, ער טאר נישט זיין דער גרויסער תלמיד חכם, ער טאר נישט קענען הלכות וסתות, פיין, אבער לאמיר זעהן צו ער גייט יעדן חודש פרעגן א שאלה א רב מיטן קעלענדער. אונז זעמער ביזי מען קאלעקט פֿינף און צוואַנציק דאלער זעהן צו דער אינגערמאן האט א מאושר פאון, וואס איז מיט זיין ליכט, די הלכות טהרה וואס ער דארף פירן ער מיט זיין ווייב, פארוואס זאלסטו נישט וואטשן אויף דעם, פארוואס זאל דארט ער דיר נישט צאלן די פֿינף און צוואַנציק דאלער, וואס ווייל דאס טוט ער פרייוועט אין בעדרום ווען דו זעהסט נישט, באט דו קענסט גראד וויסן אויף זיין נאז צו ער ווייסט וואס טוט זיך צו נישט, איטס ווערי איזי, נאר וואס דא קען מען נישט גנב'נען געלט פון עולם, איז קיינער נישט אינטרעסירט, קיינער וויל נישט זיין צו טון די מין ארבעט. וואס עטס פארשטייטס נישט איז אז אין פרשת בלק געפינמער אונז, ס'איז אין קאפיטל כ"ג פסוק יוד, מי מנה עפר יעקב, מ'זינגט עס ביים מלוה מלכה, מי מנה עפר יעקב אל תירא עבדי יעקב, זאגט מען ווייטער ומספר את רובע ישראל. זאגט רשי וואס הייסט דאס אז רביעותיהם זרע היוצא מן התשמיש שלהם, דער אייבישטער קוקט אויף יעדן טראפ זרע וואס ס'גייט ארויס ווען א מענטש ווען א איד וואוינט מיט זיין פרוי, ווייל אין יעדן טיפה זרע האט דער אייבישטער אן אנדערע זאך, פון דעם וויל ער מאכן דאס און פון דעם וויל ער מאכן אזא צדיק און פון דעם א רשע און פון דעם א הער, יעדער האט א בחירה וואס מ'רעדט אין אויף מקרוני, און דער אייבישטער האט אויף יעדן חש זאך א חשבון. ברענגט דער מדרש. דער מדרש זאגט אז בלעם איז געווען שתום העין, ער איז געווען בלינד אויף איין אויג, זאגט דער מדרש ער האט געקוקט, ווען ער האט געכאפט דאס התגלות אז דער אייבערשטער קוקט אויף רביעותיהם של ישראל, האט ער געזאגט הוא קדוש ומשרתיו קדושים ומסתכל בדברים כזו, ער האט נישט פארשטאנען אז אין דעם סוד פון פרו ורבו דאס איז די ערשטע מצוה אין די תורה און ס'שטייט. פון מיטל רעבן אז משה רבינו לערנט דאס שוין צוויי דריי טויזענט יאר אין הימל איז ער נאכנישט אנגעקומען צום פשט אפילו ס'איז דא פירוש רמז דרוש און סוד כ'האב נישט פארשטאנען וואס דאס איז דער ענין פון פרו ורבו און דער אייבישטער האט יעדע טיפת מבחין דער אייבישטער האט אני הוא וואס כ'בין מבחין צווישן א טיפת בכור און צווישן נישט א טיפת בכור און ס'געוואלדיגע הייליגע זאכן סאו יעדער איינער ביי זיך יעדער וואס זאגט עה איך גיי זיין דער שמש פון די מיני זאכן באקוקן שמאטעס נא נא נא נא קינדערלעך. אין די זאכן אין פרו ורבו פון כלל ישראל ליגט די גאולה שלימה, ס'ליגט אלעס וואס דו ווילסט, און הלוואי זאל א מענטש קענען זיין א שותף אין דעם. יעצט איך וויל אויך זאגן, מען ווייזט דא א גרויסן רינגל אז מען מאכט מקווה'ס, מען האט שוין געבויעט זיבעציק מען וועט נאך בויען דרײַ און פֿופֿציק, איך זאג נאכאמאל ווילאנג ס'איז נישט דא קיין קאמפעטענטער רב אויף די אלע מקוואות איז עס גארנישט ווערד. אין ארץ ישראל איז דא ועד הארצי למען טהרת המשפחה, איז געווען ר' שלמה זלמן אויערבאך, ס'איז געווען ר' שלומקעלעס וואוילע רבנים, שפעטער איז עס טאקע שוואכער געווארן, אין די עיריה למשל אין תל אביב רופט מען מיך ווען איך בין דארטן, זיי האבן אונטער זיך אסאך מקווה'ס, אכצן מקווה'ס, און איבעראל צווישן אלע מקווה'ס טרעף איך דא א קלייניקייט דארט א קלייניקייט, און אמאל איז עס א גרויסעקייט, מען קען נישט, איך מאך מקווה'ס, איך מאך א וועלטס קעמפעין, איך וועל געבן געלט און מיט מאכן, און דער אייבערשטער וועט מיט דעם מוחל זיין אלעס, כ'האב אסאך קריטיק אויף זיי, און דאס איז נישט קיין וועג, ס'מוז האבן א רב, א לאקעלער רב, א מכשיר מוז אייביג זיין ווען מען גיסט און ווען מען פילט אן דאס וואסער, און ס'מוז זיין וועמען צו פרעגן א שאלה, און טאמער האט מען דאס נישט האסטו גארנישט אויפגעטון, האסטו געבויט שיינע סווימינג פולס. עניוועי, א אידישע טאכטער דארף וויסן אין וועלכע מקווה זי גייט, און מען דארף זען אז די מקווה זאל זיין כשר, דו ביסט. נישט באקאנט, אבער דו דארפסט פרעגן דעם מורה הוראה וועם דו פרעגסט שאלות, און דארפסט אים פרעגן וואס ווייסט ער פון די מקווה, ס'איז ממש א שאנדע וואס עס גייט פאר, ר' פדווא האט געזאגט אויף א מקווה וואס איך האב געזאגט ס'איז פסול האט ער געזאגט ס'איז כשר, יעצט שטייט מען דא, כ'געב זיי אסאך קרעדיט די אינגעלייט, זיי שטייען דא זיי זאגן ווילאנג נאך וועסטו מרבה זיין ממזרים בישראל ווייל עס איז עפעס אזא גט מעושה וואס דאס איז געווען געצווינגען מ'האט דעם אינגערמאן געסטראשעט מ'האט אים אנגעמכה'ט האט ער געמוזט געבן א גט. גייען זיי יעצט ארויס א פראטעסט? אזוי דארף זיין פאר יעדע אידישע זאך, נאר איך וואלט שוין געוואלט זען רבונו של עולם ווען וועט מען שוין ארויס גיין א פראטעסט קעגן מאלעסטן קינדער, אז מען טאר דעס נישט טון. אמת, ס'איז א גרויסע עוולה, ס'איז דא א פרוי וואס זי וואוינט אין לונדון, לכאורה איז עס בזנות, ווייל ס'איז געווען א גט מעושה, אבער לאמיר זיין צו שטארק, די פרוי האט שוין אנגעמאכט איין ממזר נאך א ממזר, זי וועט אנמאכן אין איר לעבן צוואַנציק ממזרים, מער וועט זי נישט קענען, אבער ווען מען מאלעסטעט קינדער איר ווייסט וויפיל. טויזענטער קינדער ווערן מאלעסטעט און איר ווייסט וואסערע א פגם דאס איז און וואס דאס ברענגט צו, סאו יעצט דארפסטו פרעגן דיין רב פונקטליך צו די מקווה איז אויסגעהאלטן פאר מיר, און דו דארפסט פרעגן דיין רב דו האסט א שייכות מיט די מקווה צו דו פסק'ענסט מיט רוח הקודש. אין לונדון, איך זאג נאכאמאל, די מקווה אין גאלדערס גרין און הענדן עדת, זיי זאגן ס'איז נישט הענדן עדת, איך ווייס נישט, די מקווה וואס איך האב געבויעט מיט שטיינהארט, די מקווה איז פסול דאורייתא כדין טבילה בכלים, יעדער האט מיך שוין אנגעקאלט עקסטער, כ'האב שוין יעדן געזאגט דעם פסול, כ'האב עס שוין ארויפגעלייגט אויפן האטליין, כ'האב עס שוין ארויפגעלייגט אויפן בלאג, מ'האט גארנישט געטון, מ'לאכט, ס'פארט ווייטער און פארטיג. און ווער זענען געווען די רב, די רבנים המכשירים פדווא, דער רויכער ישראל, און דער אנדערער חזיר? חנה'ס זון, האלפערן, זיי האבן געזאגט אז ס'איז יא גוט, כאטשיג איך האב געזאגט ס'איז נישט גוט אז זיי זענען נישט דארט געווען ביים גיסן און נישט דארט געווען אין ערגעץ, ווען מ'האט עפעס געטון זענען זיי נישט דארט געווען, ס'איז א א ביטערע בראך, און יעצט דארף מען וויסן נאך א זאך, אז יעדע בעילה איז א בעילת איסור, ס'איז א נידה, ס'איז כרת, און עטס קענטס ענק פארשטעלן, אז יעדעס מאל וואס מען וואוינט מיט די פרוי, אפילו מען וואוינט נישט אויך חיבוק ונישוק, וואס א עבירה מ'איז גורם, וואס פאר אן עבירה מען טוט, סא די אלע זאכן דארף מען נעמען אין קאנסידערעישאן ווי איז דא א כשר'ע מקווה. יעצט נאכדעם דארף מען וויסן נאך א זאך, ס'ווערט געברענגט ס'איז געווען די עשרה הרוגי מלכות, אונז אונז גיי מיר דאך יעצט מעורר זיין יום כיפור די עשרה הרוגי מלכות צוויי מאל אין יאר וואס מ'איז מזכיר זייער. צדקות אז ס'זאל אונז ביישטיין, איינמאל איז יום כיפור און איינמאל איז תשעה באב. רבי עקיבא האט נאך א טעם פארוואס מ'איז מזכיר די עשרה הרוגי מלכות יום כיפור, ווייל דאס איז זיין יארצייט. רבי עקיבא ס'איז געווען ביי נעילה אין יום כיפור האט מען אים אפגעשיילט די הויט פונעם פלייש. יעצט, למעשה, דער ערשטער פון די עשרה הרוגי מלכות איז געווען רבי ישמעאל כהן גדול. די גמרא זאגט אז ער איז געווען אזא שיינער מענטש, אז די טאכטער פון דעם קעניג דער וואס האט זיי געמאכט די עשרה הרוגי מלכות, דער וואס האט זיי געהארגעט, די טאכטער האט זיך פארגליסט אין אים, זי האט געזאגט, טאטע לאז אים לעבן, די גמרא זאגט זי האט שופעת דם געווען, זי האט געהאט דם חימוד, און זי האט שי קודנט ריזיסט איט, אזא שיינער מענטש, בקיצור האט ער געזאגט ניין דאס קען איך דיר נישט נאכגעבן, זאגט דער מדרש. ס'איז דא א מדרש, ס'ווערט צוגעברענגט אין די אחרונים אין הלכות נידה, פארוואס איז ער געווען אזא שיינער מענטש, ברענגט דער מדרש אז זיין מאמע האט נישט געהאט קיין קינדער, און זיין טאטע, ער איז געווען רבי ישמעאל כהן גדול, און זיין טאטע איז געווען אלישע כהן גדול, און זיין טאטע איז אריין אין קדשי קדשים יום כיפור און האט אנגעהויבן צו וויינען, רבונו של עולם אז דו געבסט מיר נישט קיין קינדער וואס וועט זיין די תכלית פון מיר? בקיצור. האט אים דער אייבישטער געזאגט ווייל דו ביסט נישט גענוג דיך מקדש בשעת תשמיש, וואס דאס מיינט דאס קען מען אונז נישט פארשטיין, אזא צדיק איז זיך נישט גענוג מקדש, על כל פנים האט ער זיך אונטערגענומען ער איז ארויסגעקומען פון קדשי קדשים און ער האט געזאגט פארן ווייב זאלסט וויסן דאס האט מיר געזאגט א בת קול אין קדשי קדשים און איך וויל זיך מקדש און מטהר זיין האבן זיי ביידע מסכים געווען, וואס איז געשען איז. אז זי איז געגאנגען צו טבילה, איז ארויף געקומען, איז ארויס געקומען פונעם בנין, האט זי באגעגנט א חזר, א גוי, ס'איז דא אין דעם געוויסע מדרשים חלוקים, אין איין מדרש שטייט זי איז אראפ געגאנגען פ' פעמים, אכציג מאל איז זי זיך געגאנגען צוריק טובל'ען, נישט ווייל די טבילה איז נישט געווען גוט, נאר ס'איז דא אזא ענין פון קדושה, מער זיך מקדש זיין בשעת תשמיש, ס'האט נישט מיט די הלכה גארנישט, דו קענסט זעהן רואיג א קאץ מיט א הונט מיט א גוי מיט א חזר מיט א פערד מיט א קעמל און ס'איז כשר געטובל'ט.

ס'איז דא מדרשים ביז אכציג מאל זאגט דער מדרש א מורא'דיגע זאך, הערט אויס, דער מדרש זאגט אז דער אייבערשטער האט געזאגט ווילאנג נאך וועל איך מטריח זיין די צדקת זאל זיך מוזן אזויפיל פלאגן, אז דער אייבערשטער האט געזאגט פאר מלאך מיכאל דו גיי אראפ און דו באווייז דיך אין די בית הטבילה צו קוקן אויף דיר זי'ט האבן א קינד וואס וועט אויסזען אזוי שיין פונקט ווי דו, א מלאך, א מלאך זינדיגט דאך נישט, א מלאך איז דאך נישט קיין בשר ודם, און וועגן דעם איז ער געווען רבי ישמעאל כהן גדול איז געווען אזא. הייליגער גוף, ווייל זיין מאמע האט געזען דעם מלאך און דאס איז איר געווען אין קאפ בשעת ווען זי האט געהאט תשמיש. על כל פנים, דער ר' ישמעאל כהן גדול איז געווען זייער א שיינער מענטש, געווען פון די עשרה הרוגי מלכות, אונז זעמיר אים יעצט מזכיר. יעצט וויל איך עפעס פרעגן, היינט צו גיין אין א מקווה איז דאך א פלעזשער, ס'איז דא מקווה'ס וואס איז דא קראנען פון גאלד, ס'איז אלעס זויבער, ס'איז אלעס שיין, פארוואס זאל מען נישט קענען גיין אין קיין מקווה? כ'האב אייך מסביר געווען אמאל איז דא גרויסע פראבלעמען ווייל. ס'איז נישט דא קיין בעיביסיטערס געהעריג, פרוי דארף אוועק גיין, זי קען נישט זאגן איר עלטערן אז זי גייט אין מקווה, דארף מען מאכן א קאמיטעי ס'זאל זיין בעיביסיטינג, אזוי ווי ס'איז דא אז איינער האט א ער נעמט קער פון א קראנקן, איז דא חסד קאר סערוויס, מען דארף האבן חסד בעיביסיטינג פאר פרויען וואס דארפן גיין אין מקווה, ס'איז מורא'דיג וויכטיג, מען דארף אבער וויסן אז ס'זאלן קומען נאר עלטערע פרויען נישט קיין יונגע, און זיכער נישט קיין מיידלעך, ווען נישט גייט געשען די זעלבע פרשה וואס איז געשען דא מיט. אסאך נעבעך אומגליקליכע שטיבער. יעצט אונז פארשטיי מיר אז א מאמע קען דאס נישט זאגן פאר א טאכטער און איר נאכקוקן פונקטליך, אבער ס'דארף זיין א קאמיטעי פון פרויען וואס זאל זיין אין טשארדזש צו רעדן מיט יעדע פרוי אזוי ווי ס'דא מען געבט דרשות פאר פרויען, פאר מיידלעך, פאר כלות, פאר ווייבלעך, די אלע זאכן זייער פיין, אבער דאס גייט מען רעדן פון יענעמ'ס עבירות, פון יענעמ'ס זינד, פון די געפאצטע קליידער. מען דארף רעדן דוגרי, גייסטו אין מקווה, וואטש ענד סי וואס ס'עט זיך כאפן א שאק אוו יור לייף, יול בי ממש פלעבערגעסטעד וואס דא גייט פאר, און יעדער האט א תירוץ, דער זאגט כ'קען נישט איבערלאזן די קינדער אליין, דער זאגט אזוי, דער זאגט אזוי, כ'האב נישט קיין קאר צו פארן, און פארטיג. ס'איז אנבעליוועבל איז אז ס'קומט אזא טאג ווי יום כיפור וואס דאס איז לפני השם תטהרו, דארף מען זיך אונטערנעמען, איך וועל אנהייבן צו גיין אין מקווה, און די וואס גייען דארפן זיך אונטערנעמען אז זיי גיין מיט מער מסירות נפש, מער שטייט און מער באקוקן אלעס, ס'זאל נישט זיין קיין חציצות, און נאכדעם איז דאך אזוי, אונז האמיר דאך די אלע היימישע בית רחל מיידלעך, די אלע דעם רעבינ'ס טעכטער, די מקווה אידענע זאגט מיר, זעכציג זיבעציג פראצענט פון די יונגע ווייבלעך, און די וואס זיי ווייסן נישט וואס דאס הייסט, טריפל זירא זיי ווייסן נישט וואס דאס הייסט זירא, זיי קומען מיט פיינע בייהאר און טאמער זאגט מען זיי האסטו זיי פארלוירן, זיי קומען נישט אדער גייען זיי גאנץ נישט נאכדעם אין מקווה אדער גייען זיי מקווה ערגעץ אנדערש, אין אנדערע פלעצער ווי מען לאזט גיין מיט האר, דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם, קענסט נישט זאגן אויך שוין נישט. סאו וויאזוי איז די זאך? וויאזוי קען מען צוגיין צו די קינדער? שיהא שם שמים מתאהב על ידך, זאלסט עס אזוי גוט אראפלייגן אז די אידישע טאכטער זאל וועלן איינהאלטן אזוי ווי מ'האט זיי געלערנט, נישט אז דו האסט עס ארויפגעצווינגען, און דאס איז זייער א זייער א שווערע זאך ווייל דער מין חינוך איז מורא'דיג שווער. און ווי לאנג מען נעמט נישט צאם די אלע ווייבלעך רעדן צו זיי איינמאל אין צוויי וואכן צו איינמאל אין פיר וואכן און ס'איז נישט דא א פרוי וואס זי קוקט אויף זיי זי איז ווי מען זאגט זייער גייד און זייער מדריך אזוי לאנג דאס וועט נישט זיין האסטו גארנישט ביסטו אין דער ערד פארוואס די אלע פרומע חסידות'ער האבן יונגעלייט וואס איז געשטעלט שר מאה שר חמישים און אזוי ווייטער פארוואס דא קענסטו דאס נישט טון קענסט דאס אויך טון. אז די ווייבער זאלן האבן ווער ס'זאל זיי קאוטשן, און אין איין וועגס וועט מען שוין אריינלייגן א ווארט פון יראת שמים וכדומה, ווען זי גייט צום דאקטער פרעגט זי די דאקטער האסט שוין צוויי קינדער ווער ברויך האבן אזויפיל קינדער, די אלע מיני נישט איידלע זאכן וואס מען רעדט מיט די פרויען היינט וואס זיי פיקען אויף אין די גאס אדער ביי די דאקטוירים, ס'ממש איז א שעים, סא די ווייבל זאל קענען קומען זאגן צו צו איר אויפקוקערין זאלסט וויסן די דאקטער האט מיר דאס און דאס געזאגט דארף מען רעדן מיט דעם דאקטער. האט די פרוי א פראבלעם פארוואס זי קען נישט האבן קינדער? צו ס'איז סתם ביקאז אין אמעריקע האט מען א יונגל און א דאגי אדער א מיידל און א קעצעלע? און דאס איז די סיסטעם פון אמעריקע? ס'איז גענוג שווער די פרנסות, מ'דארף נאך נישט צוויי מאל זאגן פאר א פרוי זאל נישט וועלן האבן נאך א קינד, און דאס איז אלץ לפני השם תטהרו. און נאכדעם איז די לפני השם תטהרו א וויכטיגע זאך אז מ'זאל נישט חלילה אנרירן ווען מ'דארף נישט, שמירת נגיעה. פרישות, די אלע זאכן זענען מורא'דיג וויכטיג, און דער אינגערמאן זאל אויכעט האבן לפני השם תטהרו, ס'קומט יעצט יום כיפור זאל זיך אונטערנעמען, ער וועט נישט קוקן ווי מען דארף נישט, ער האט נישט לייגן די הענט ווי מען דארף נישט, ס'דא זייער אסאך זאכן אין טהרה וואס א מענטש דארף האבן, ער וועט נזהר זיין זיך אפצואוואשן טבילת עזרא, אדער נעמען א שאוער אדער גיין אין א מקווה ווי מען זעט נישט אלע חזיריי. און נאכדעם דארף מען אנהייבן לפני השם תטהרו מיט די קינדער, דאס יאר גייען מיר ארבעטן אויף א מורא'דיגע זאך, ס'איז דא זייער אסאך קינדער, כ'מיין יעדער האט דאך אסאך עידזשעס קינדער, עלטערע קינדער גייען אריין צו די יונגערע קינדער אין שלאף צימער און אין בעדרום און זיי טוען כל דבר אסור, און די זעלבע איז מיט מיידלעך, ס'איז דא ביאות אסירות פון בחורים צו די אייגענע שוועסטערס, און מען דארף אנהייבן צו רעדן פון די זאכן, אין חדר וועט מען שוין האבן די ווידיאו, די סירקוט טעלעוויזשן. דער רבי וועט שוין וויסן אז מען גייט אים לייגן אין דזשעיל וועט ער שוין נישט טאטשן, אבער די אייגענע ברודער און שוועסטער, ווער, וואס, ווען, און דו ווייסט דאך אז ווען דיין זון ער טרייבט מיט דיין טאכטער וועסטו אים נישט וועלן איינזעצן, סא דאס מוז זיין א מדובר, ווי העוו טא טאלק אבאוט דיס, אומזינסט האבן די רבנים די אַכט און דרײַסיק שקצים געוואלט אז מען זאל דאס באהאלטן, דער איז נאו ריזען אז מען זאל דאס באהאלטן, דער בחור הערט אין חדר אסאך שמוץ און דאס מיידל הערט אין סקול אסאך זנות. און נאכדעם ווען זיי טרייען עס אויס אויף די שוועסטער איז עס א אומגליק אויף אייביג, קענסט אים אפילו נישט שטעלן אין א דזשובענייל פענעטענטשערי, ס'איז דאך דיין זון, מען דארף אנהייבן צו רעדן מיט די קינדער פונקטליך די פרייוועט פארטס אוו די באדי, מען טאר עס נישט טאטשן, און א ברודער טאר נישט אנרירן א שוועסטער, און טאר נישט אנרירן מיט זיין אבר, און נישט מיט זיין הענט, און מען מוז בעיסיקלי וואטשן אויף אלע ענייני יחוד, אמת. סתם אזוי האט מען נישט געדארפט וואטשן, א יונגל מעג זיך מייחד זיין א ברודער מיט א שוועסטער, נישט דא קיין איסור יחוד אויף דעם, אבער ליידער איז היינט געווארן א מצב, ווי ס'איז אזוי שלעכט דער מצב, אז מען טאר שוין דאס אויך נישט, ניין מען טאר שוין נישט, ס'איז שוין נישט דא קיין היתר, ס'איז דא אזויפיל מיידלעך וואס זענען גערעיפט פון די אייגענע ברודער, ס'איז דא אזויפיל יונגלעך וואס זענען גערעיפט פון אן עלטערן ברודער, און דאס מוז זיך אויפהערן, און די אנלי וועי איטס גאנא סטאפ איז עדיוקעישאן, ווייל אז דאס מיידל איז פֿערצן און דער ברודער איז זיבעצן,

מיסטער און מיסיס, כ'ווייס ווי זי הייסט פונקטליך? וועלכע ס'איז די מיסטער און די מיסיס קווין? זי לויפט פאר א היי פאליטיקעל דזשאב, צו זיין מעיאר פון ניו יארק סיטי, און זי איז א לעסבי. דו מיינסט ס'האט זיך אנגעהויבן ביי די טוירטי יערס אולד? נע, סאמבאדי מאסט האב דאן סאמטינג ראנג טו הער, סאו דאס איז זייער זייער וויכטיג רבותי. טהרה מוז מען אנהייבן צו לערנען מיט די קינדער יעצט, מען דארף וויסן ווען מען זיצט אין שול יום כיפור ווען מען ענדיגט דאס דאווענען נעילה זאגט מען שמע ישראל השם אלקינו השם אחד און נאכדעם זאגט מען זיבן מאל השם הוא האלקים און נאכדעם דאס איז סילוק השכינה מען בלאזט שופר יום כיפור איז אזוי הייליג אז אפילו די מלאכי השרת זענען מקנא כלל ישראל, און זיי פירן זיך אויף ווי די מלאכי השרת, זיי עסן נישט, זיי גייען אנגעטון ווייס, און דאס איז די העכסטע צייט, איך זאג אייביג, שטייט אין של"ה הקדוש, ווען איינער איז זיך מוסר נפש אויף קידוש השם, פילט ער נישט קיין צער, של"ה הקדוש זאגט עס, זאגט דארט ברוך אתה ה'. מקדש שמו ברבים, די אשכנזים זאגן ארויס דעם שם, די ספרדים זאגן נאר ברוך המקדש שמו ברבים. על כל פנים, א מענטש וואס איז זיך מוסר נפש אויף קידוש השם פילט נישט קיין צער, ווען איז דאס בשעת ווען ער איז זיך שוין מוסר נפש, אבער דער צוגאנג דארטן איז זיין בחירה יא אדער ניין. יעצט, א גאנצן יום כיפור איז אזוי הייליג, ווען ס'קומט נעילה איז עס אזוי מין הייליג אז א מענטש פילט נישט קיין שום צער וועגן דעם. ווען ער איז זיך מוסר נפש אויף קידוש השם וועגן דעם גייען מיר אונז צו דווקא ביי נעילה און מען זאגט שמע ישראל האבן זיך מוסר נפש אויף קידוש השם, רבי עקיבא'ן האבן זיי גענומען דווקא דעמאלטס ווען ס'איז געווען נעילה, יעצט וואס איז געווען די פשט פון נעילה ווייל דעמאלטס איז די העכסטע צייט, דער אייבערשטער האט נישט געוואלט ער זאל פילן קיין צער, דאס צוגיין ער זאל זיך מוסר נפש זיין האט ער טאקע געהאט א נסיון און ער האט עס בייגעשטאנען. אבער בשעת מעשה זיי האבן געריסן זיין הויט, ער האט שוין נישט געפילט דעמאלטס קיין צער, ווייל ער איז שוין געווען אזוי דבוק אינעם הייליגן באשעפער אז ער האט שוין גארנישט געפילט, און די תלמידים זאגן אים, רבי עד כמה? ענטפערט ער זיי, כל ימיי אני מצטער על זה, איך האב מיך אויף דעם מצער געווען. יעצט באמת, פארוואס דארף מען האבן אן ענין פון מסירת נפש מוצאי יום כיפור, ווען א מענטש ארבעט זיך אויס, אנגעהויבן פון אלול, און ער קומט אריין ביז צום הייליגן טאג, און ער טוט אלעס וואס מען דארף, ווערט דער גוף אזוי הייליג אז די נשמה וויל אפילו נישט ארויסגיין פונעם גוף. שטעל דיר פאר, די נשמה איז מכסא הכבוד חוצבה לגור בארץ ערבה, ס'קומט א חלק אלקי ממעל, ס'איז מער באקוועמער אינעם גוף ווי צוריקצוגיין, ווען א מענטש פירט זיך ווי עס דארף צו זיין. דאס א מורא'דיגע זאך. אונזער עבודה איז אזוי גרויס און אזוי הייליג, כ'האב ענק שוין געזאגט, רבי עקיבא זאגט, די תלמידים פרעגן אים רבי עד כמה, זאגט ער כל ימי נצטערתי על זה מתי יבוא ואקיימנו, און ער איז געווען מאריך באחד, די מלאכים האבן געשריגן רבונו של עולם זו תורה וזו שכרה, זיי האבן עס נישט געקענט פארשטיין וויאזוי ארבעט דאס, זיי האבן נישט געכאפט אז א מענטש וואס ער האט אין זיך א גשמיות'דיגן גוף און ער ארבעט עס אויס אז ס'ווערט א שטיקל רוחניות שרייען מיר אזוי ווי די מלאכי השרת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, איז די נשמה איז אזוי צופרידן אינעם גוף, סאך מער ווי ווען ער קומט אראפ פון יענע וועלט. שטעלט אייך פאר וואס דא טוט זיך. יעצט פון ווי נעם איך דאס זאל איך ענק זאגן? דער מדרש זאגט אזוי. מען האלט דאך יעצט ביי די יארצייט פון משה רבינו, ס'הייסט באמת איז נישט יעצט די יארצייט, די יארצייט איז דאך ז' אדר, אבער מען ענדיגט יעצט די תורה,

כ'האב מיין פלאג, וצערי מיין צער, שנצטערתי על ישראל, כ'האב מיך מצער געווען אויף כלל ישראל, עד שהיו מאמינים לשמך, ביז זיי האבן געגלייבט אין דיין הייליגן נאמען, כמה צער נצטערתי עליהם במצוות, וויפיל כ'האב מיך מצער געווען, כ'האב זיי געברענגט די מצוות, עד שקבעתי להם תורה ומצוות, אמרתי, כ'האב געטראכט, כשראיתי בצרתן, איך האב געזען צער פון כלל ישראל אין מצרים און אין מדבר כך אראה בטובתן אזוי וועל איך זעהן זייער גוטס ועכשיו שהגיע טובתן של ישראל יעצט ווען ס'קומט שוין דאס גוטס אתה אומר לי זאגסטו מיר לא תעבור את הירדן הזה הרי אתה עושה תורתך פלסתר דו מאכסט דאך פון די תורה חלילה א געשפעט דכתיב שטייט ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו ולא יקרא עליך אל ה' והיה בך חטא. זה היא שילום עבודה של מ"ם שנה דאס איז די באלוינונג די באצאלונג פון פערציג יאר עבודה שעמלתי וואס כ'האב מיך געפלאגט עד שהיה עם קדוש ונאמן ביז ס'איז געווארן אן עם קדוש ונאמן שנאמר אזוי ווי ס'שטייט אין ויהודה עוד רד עם קל ס'איז געווען דעם באשעפער'ס א פאלק ועם קדושים נאמן און אזוי בעט ער דעם אייבערשטן רבונו של עולם טו מיר דעם גענאד און לאמיך אריינגיין אויף ארץ ישראל ס'איז דא הונדערטער טעמים פארוואס ער איז נישט אריין ס'איז דא רי"ש נו"ן בי"ת סודות

זאגט דער מדרש, מלאך סמאל הרשע ראש כל השטנים, דער מלאך סמאל הרשע, דער הויפט פון די אלע שטנ'ס, הוא בכל שעה היה מספר מיתתו של משה, ער האט געהאלטן אין איין ציילן ווען משה רבינו וועט שטארבן, ואומר און האט געזאגט מתי יגיע הקץ או הרגע שבו ימות משה, ווען וועט שוין קומען די צייט וואס משה וועט שטארבן, שארד, איכ'ל אראפגיין, זאגט דער סמאל הרשע ואטול נשמתו הימנו. ועליו אמר דוד אויף דעם האט געזאגט דוד אין תהילים דף ל קאפיטל ל"ו, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, אין לך רשע בכל השטנים כולם כסמאל, ס'איז נישטא נאך אזא רשע ווי סמאל, ואין לך צדיק בכל הנביאים כמשה רבינו, ס'שטייט ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידע ידעו ה' פנים אל פנים. בקיצור, דער סמאל גייט זיך איינגערעדט אז ער גייט נעמען די נשמה פון משה רבינו. זאגט דער מדרש א מורא'דיגן לשון. משל למה הדבר דומה, צו וואס איז דאס גלייך לאדם שנזדמן לסעודת חתן וכלה, והיה אותו האיש מצפה, דער מענטש האט געווארט מתי יגיע שמחתכם ואשמח בה, כך היה סמאל הרשע מצפה, נשמתו של משה ואומר מתי יהיה מיכאל בוכה ואני ממלא פי שחוק, ווען וועט מיכאל וויינען און איך וועל לאכן. בקיצור. עד שאמר לו מיכאל, ביז מיכאל זאגט פארן סמך מם, רשע, מה אתה בוכה, וואס וויינסטו ואני משחק? ס'איז דא א פסוק אין מיכה, קאפיטל ז', שטייט דארט אזוי, אל תשמחי אויבתי לי, כי נפלתי קמתי כי אשב בחושך השם אור לי. דאס דרש'נט דער מדרש, כי נפלתי מפטירה של משה, קמתי מפרנסתו של יהושע, בשעה שהפיל למד אלף מלכים. אשב בחושך בחורבן בית ראשון ואחרון השם אור לי לימות המשיח. בקיצור, אזוי האט משה רבינו געבעטן כסדר דעם אייבערשטן, לאמיך אריין אויף ארץ ישראל. עניוועי, כיון שראה משה וויבאלד משה רבינו האט געזען שאין בריה יכולה להצילו, קיינער קען אים נישט מציל זיין, מדרך המות באותה שעה אמר האט ער געזאגט הצור תמים פעלו, אייבערשטנס ווערק איז גאנץ כי כל דרכיו משפט קל אמונה ואין עול צדיק וישר. מה עשה משה, וואס האט משה געטון, נטל את המגילה, ער האט גענומען די מגילה וכתב עליה שם המפורש, ער האט דערויף געשריבן שם המפורש. באותה שעה דעמאלטס האט אמר הקדוש ברוך הוא לגבריאל, האט דער אייבערשטער געזאגט צו גבריאל, גבריאל, צא והבא לי נשמתו של משה, גיי ברענג מיר די נשמה פון משה רבינו, אמר לפניו רבונו של עולם מי ששקול כנגד סמך ריבוא א מענטש וואס איז אזוי שטארק אזוי ווי זעקס מאל הונדערט טויזענט אזוי גרויס געווען ווי כלל ישראל, איך אני יכול לראות במותו איך קען נישט צוקוקן אז ער וועט שטארבן, און מי שיש בו דברים אלו און ווער ס'האט אין זיך אזא געוואלדיגע זאך ווי משה רבינו איז אזוי גרויס, איך אני יכול. לעשות לו קצף, ווי קען איך אים מאכן און דערצערענען אחר כך אמר למיכאל האט דער אייבערשטער געזאגט מיכאל צא והבא נשמתו של משה, קודם פאר גבריאל יעצט פאר מיכאל, גיי ברענג די נשמה פון משה, אמר לו זאגט אים דער מלאך מיכאל פארן אייבערשטן רבונו של עולם אני הייתי לו רב, איך בין דאך געווען זיין רבי, ווען ער איז ארויף געקומען דא אויף די וועלט האב איך דאך מיט אים געלערנט תורה, והוא היה לי לתלמיד ער איז געווען מיין תלמיד, ולא יכול אני לראות במותו איך קען נישט צוקוקן ווי ער שטארבט. אחר כך אמר לסמאל הרשע, דער אייבערשטער זאגט פארן סמאל הרשע, צא והבא נשמתו של משה, גיי ברענג די נשמה פון משה, מיד לבש כעס, האט ער זיך אנגעטון א צארן, וחגר חרבו, און האט זיך איינגעהילט ונתעטף אכזריות והלך לקראת לקראתו של משה, געגאנגען ברענגען די נשמה פון משה, כיון שראה אותו שיושב וכותב שם המפורש, משה רבינו געזעסן און געשריבן דעם שם המפורש וזוהר מראהו דומה לשמש זיין ליכטיגקייט פונעם פנים געווען גלייך צו די זון והוא דומה למלאך השם צבקות היה מתיירא סמאל ממשה האט זיך פשוט מורא געהאט אמר ודאי שאין המלאכים יכולין ליטול נשמתו של משה מסתמא האבן די אנדערע מלאכים אויך נישט געקענט נעמען זיין נשמה טרם שהראה סמאל את עצמו למשה. און משה יודע שבא סמאל, משה רבינו האט שוין געוואוסט אז ס'איז געקומען דער מלאך, כיוון שראה סמאל את משה, ווען דער מלאך סמ"ך מ"ם האט געזען משה'ן, האט אים אנגעכאפט א ציטערניש, און ער האט געוואלט אנהייבן צו רעדן צו משה'ן, האט אים משה געזאגט, אין שלום אמר ה' לרשעים, מה תעשה בכאן? וואס טוסטו דא? אמר ליטול נשמתך באתי, איך בין געקומען צו נעמען דיין נשמה. אמר האט ער געזאגט מי שיגרך ווער האט דיך געשיקט? אמר לו האט אים געזאגט מי שברא את כל הבריות דער באשעפער וואס האט באשאפן אלע מענטשן. אמר לו אין אתה נוטל נשמתי דו נעמסט נישט מיין נשמה. אמר כל באי העולם נשמות מסורין לידי אלע מענטשן פון די וועלט גייען דורך דורך מיר און איך נעם זיי. אמר לו יש. בי כח מכל באי עולם איך בין שטערקער ווי די אלע וואס זענען אויף די וועלט, אמר לו מה כחך, אמר לו, וואס איז דיין גרויסע כח, אמר לו אני בן עמרם שיצאתי ממעי אמי מהול, איך בין דאך געבוירן געמל'טערהייט, זעסט וואס דאס הייסט אז מען היט זיך אפ דעם ברית קודש, שטייט דער וואס איז א שומר הברית. איז נעמט אים נישט דער סמ"ך מ"ם נאר דער אייבערשטער, ולא נצרכתי, מ'האט נישט געברויכט למוהלני מיך צו מל'ן ובו ביום שנולדתי מצאתי פתחון פה והלכתי ברגלי, דעם זעלבען טאג וואס איך בין געבוירן בין איך שוין געגאנגען, איך האב שוין געקענט רעדן, ודיברתי עם אבי איך האב גערעדט מיט מיין טאטן ווי מיט מיין מאמע, ואפילו חלב לא ינקתי, אפילו מילך האב איך נישט געזייגט. יעצט צו פארשטיין דעם מדרש, משה רבינו האט באמת יא געזייגט, ווייל ס'ווייזט דאך די מעשה, מ'האט געברענגט א אידישע, מ'האט געזוכט א אידישע זייגער, נאר די פשט, מוז זיין דא אין מדרש אז איך האב גערעדט צו מיין טאטע מיין מאמע ואפילו חלב לא ינקתי איך האב נאך נישט געזייגט איך האב שוין גערעדט צו מיינע עלטערן דאס איז די פשט אבער נאכדעם האט ער טאקע יא געזייגט אויך וכשהייתי בן ג' חדשים ווען איך בין געווען דריי חדשים התנבאתי האב איך געזאגט נביאות ואמרתי שעתיד אני לקבל תורה מתוך להבי אש

סרוחה מעולם? איז דען נאך דא אויף די וועלט נאך אזא הייליגער גוף ווי משה וואס האט נישט געהאט קיין ריח סרוחה מעולם ולא רימה ותולעה וואס האט נישט געהאט קיין רימה ותולעה? לכך, זאגט הערט אויס וואס די נשמה זאגט פארן אייבערשטן אני אוהבת אותו איך האב אים בעסער ליב ווי ארויסצוגיין אין די הויכע הימלען ואינני רוצה לצאת ממנו איך וויל נישט ארויסגיין אמר לה הקדוש ברוך הוא נשמה צאי אל תאחרי גיי ארויס דו נשמה ווער פארשפעטיג נישט ואני מעלה אותך דער אייבערשטער זאגט איר צו כ'וועל דיך מעלה זיין לשמי שמים העליונים אין די העכסטע הימלען ואני מושיבך און איך זעץ דיך תחת כסא כבודי אצל כרובים ושרפים וגדודים שטעל דיר פאר ווי דער אייבערשטער געבט אן אפער פאר די נשמה. ענטפערט צוריק די נשמה אמרה לפניו רבונו של עולם מאצל שכינתך ממרום. איך קום טאקע פון די העכסטע פלאץ אבער בבקשה ממך תניחני בגופו של משה לאז מיך אין דעם גוף, מיר איז בעסער אינעם גוף פונעם משה'ן, א גוף וואס האט זיך אויסגעארבעט, א גוף וואס האט געהארוועט פארן אייבערשטן איז מיר בעסער צו זיין דא ווי די אלע גרויסע מדריגות וואס דו ווילסט מיר געבן אין הימל לעבן די מלאכים שרפים,

און די נשמה עט נישט וועלן אפילו ארויסגיין, און דאס איז סילוק שכינה וואס מען זאגט נאכדעם שמע ישראל מ'איז זיך מקבל מסירת נפש און נאכדעם זאגט מען השם הוא האלוקים און נאכדעם בלאזט מען שופר און דאס איז סילוק שכינה ווייל די סוף כל סוף וויל דאך דער אייבערשטער אונז זאלן זיין דא אויף דעם עולם העשיה סא מען קומט צו צו אזאלכע הייליגע טעג רבותי אזא הייליגע טאג ווי יום כיפור לאמיר עס אויסנוצען ווי עס דארף צו זיין זיך אונטערצונעמען ממש צו זיין בטהרה. און אויף דעם וועט אונז דער אייבערשטער העלפן אז אונז זאל מער קענען זיך הייליגן דעם גוף, אז די נשמה זאל נישט וועלן ארויסגיין, ס'זאל האבן פלאץ ביים מענטש, ווייל טאמער דער מענטש זינדיגט וויל די נשמה ארויסלויפן. דער אייבערשטער זאל העלפן אז יעדער זאל האבן א גרינגען פאסט, מ'זאל גרינג זיך אויספאסטן, זאל זיך אונטערנעמען גוטע זאכן, עס ווערט געברענגט, כ'האב געזען פון דעם הייליגן וואלאזשינער ברענגט ער, איינער האט אים געפרעגט וואס זאל ער זיך אונטערנעמען אויף יום כיפור, א נייע אונטערנעם אויף יעדעס יאר, זאגט ער, זאלסט זיך אונטערנעמען אזוי, א זאך וואס דו'סט קענען א גאנץ יאר מקיים זיין, א קלייניגקייט, למשל נישט צו קוקן אויף אן ערוה דיך אויסצודרייען האסט דאס געזען, א קלייניגקייט, זאגט ער, און פון דעם זאלסטו דיך אויך נאר אונטערנעמען העלפט, ווייל אויב נישט וועסטו עניוועי דורכפאלן, סא אז דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל זיך אונטערנעמען צו וואטשן די קינדער און לערנען די קינדער. נישט צו גיין אין די מקווה'ס מיט קינדער, און מען זאל אוודאי נישט זיין מחליף נשותיהם, מען זאל אננעמען אפצוהיטן טהרת המשפחה, מען זאל גיין אין מקווה, די פרוי זאל גיין ווי זי דארף, און מיט דעם וועט דער אייבערשטער העלפן אז אונז מען וועט מקרב זיין די גאולה שלימית און ער וועט אונז שרייבן א גוט געבענטשט יאהר, און מען וועט זוכה זיין צו משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.